א גוטן ערב שבת קודש פרשת נשא. יעדער האט נעבעך געהערט די ביטערע בשורה, כ'האב צו שנעל געזאגט אז אלעס איז דורך געגאנגען בשלום, ס'איז ליידער נישט דורך געגאנגען בשלום, ס'איז געווען נעבעך א ביטערע פרשה, איינער האט זיך אווערדראגט, אה נע דאס איז נחום'ס משוגעת, נישט דא קיין אווערדראג ביי אונז, עה ס'איז דאך אלץ באלאוני, לאבאוני קאפאראוני, הא? בהמות וואס איר זענט, איר ווייסט וויפיל אידישע קינדער מ'האט געקענט ווען סעיוון ווען עטס וואלטס ווען אויסגעהערט? מיין מעסעדזש די אלע יארן, עטס ווייסט וויפיל קינדער וואלטן געווען אינדערהיים? עטס זענטס אזאלעכע רשעים, ווען עטס ווילט וויסן ווער ס'האט אומגעברענגט אידישקייט זאלט איר וויסן אלע חסידישע הויפן, בעלז, סאקמער, יעדער דער אויף זיין אופן יענער אויף יענעמס אופן, עטס האטס אונטערגעברענגט גאנץ אידישקייט, עטס האטס ענק איינגערעדט אז נאר אזוי. דער אייבערשטער איז גרויס, ער האט אסאך און אסאך וועגן, אזוי ווי דער תניא איז מסביר, א מענטש האט ליב אביסל זויערס, זויערע פיקל, און ער האט ליב זיס, ס'דא זאכן קאמפאוט איז זיס, זאגט ער יצחק אבינו האט געזאגט, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, זויערס מיט זיס, דער אייבערשטער האט מענטשן וואס זענען זויער און וואס זענען זיס אינענאיינעם, מאכט עס א שיינע סעודה. דער תניא איז דאס מסביר, ס'איז נישט מיין טייטש. יעצט איז געווען נעבעך אן אומגליק אז איינער האט זיך גענומען דאס לעבן אין באבוב פארטי עיט אין טוילעט. עטס האטס נישט צוגעלאזט. און ווען עטס פאלגטס מיך ווען פינף און צען יאר צוריק וואלט גוט געווען. יעצט איך וויל זאגן פאר יעדן קאנסטראקטיוו עדווייס. כ'זאג נאכאמאל יעדע תלמוד תורה מיט יעדע ישיבה היינט. פאלגט מען דאך שוין ברוך השם אז מען לאט מען זאל קומען זאגן און וויאזוי די עלטערן זאלן רעדן צו קינדער, גראדע איך האב באקומען א קאל ערב שבועות, נחום יו האב היט דע דזשעקפאט, פרעג איך וואט העפענד, זאגט ער דו ווייסט נישט ס'איז שוין ארויסגעקומען פאשקווילן קעגן די וואס האבן געלאזט רעדן אין מאנסי, יא מאנסי איז דאך א עיר הבהמה, מאנסי איז אזא אפגעפליקטע שטאט יעדער צרוע וכל זב וכל טמא לנפש האט דארט פלאץ, דעטס אלל, בקיצור ס'איז שוין דא א קאונטער ריעקשאן. רבותי מען דארף לאזן רעדן צו די עלטערן וויאזוי צו רעדן צו די קינדער און מען דארף לאזן רעדן צו די קינדער און מען דארף רעדן אביסל מער גרעפיק וויפיל מען רעדט און דו ווייסט וואס כ'האב ענק שוין געזאגט לאנג מען דארף נעמען אינסטראקטערס וואס זיי ווייסן וועגן דראגס די גאווערמענט וועט עס דיר געבן אומזינסט איך קען עס ערלעדיגן כ'האב ערלעדיגט ווידיאו אין אלע ישיבות איך קען דאס אויך ערלעדיגן. און זיי וועלן ענק ווייזן פיקטשערס פון יעדן מעדעצין, זיי וועלן'ס ענק ברענגען, זיי ווייזן וויאזוי מען רייכערט עס, און זיי ווייזן ווי שעדליך ס'איז, און ס'איז א גאנצע, ס'איז א אינדעסטרי, איך האב עס געוואלט טוהן נאר איך טאר עס נישט טוהן ווייל איך בין נישט לייסענסד צו דעם, ס'איז זייער הארב, כ'האב געפרעגט די גאווערמענט צו איך מעג עס טוהן, זאגן זיי בשום אופן נישט. און דא איז ס'געשעהט נישט, ווי זיי זאגן יצחק שטערן מיט די קאק מער א יאק מער א באק מער א וואס דארף מען לערנען פון דראגס, ס'געשעהט דאך נישט, סאו פארוואס איז דאס אינגל געשטארבן יעצט אין באבובער טוילעט, ווייל ס'געשעהט נישט. נישט. ס'מיינט נישט אז ס'האט געהאט עפעס צו טון מיט באבוב, ס'האט גארנישט צו טון. ער נעבעך האט זיך אווערדראגט ביינאכט, געזעסן א גאנצע נאכט אין טוילעט, אינדערפרי איז ער נעבעך אראפגעפאלן, מ'האט אים שוין געזען אויף די פלאר, און מ'האט שוין אנגעזאגט אז מ'טאר נישט טרינקען טיי און קאווע ווייל אין א ארט ווי ס'איז דא א מת טאר מען נישט טרינקען דאס וואסער מ'מוז עס אויסגיסן, און מ'האט אויכעט אנגעזאגט אז כהנים זאלן נישט קומען דאווענען. אבער עס געשעהט נישט, און הרב ראזנבערג איז א משוגענער, הא? סאו כ'וויל ענק זאגן, ווען איך האב געשריבן בריוון פינף יאר פאר רבנים וואס עס גייט פאר, ביז א רב האט מיך אויפגעקאלט און ער האט מיר געזאגט אונז ווייס מען מער וואס דו מיינסט, נאר אונז וויל מיר גארנישט טון ווייל דאס איז אונזער הכנסה, די פינף יאר איז דער אייבערשטער אויף מיר זייער ברוגז, איך ווייס. די אלע יסורים און די צרות וואס איך גיי דורך איז נאר פאר די פינף יאר, מען האט מיך געסטראשעט צוויי מאל מיטן לעבן, מען האט אויף מיר געשאסן, יעדע קאר האט מיך געוואלט איבערפארן, דאס איז אלץ ווייל איך האב נישט געטארט פארפאסן די פינף יאר, אבער איך האב דען געוואוסט? איך האב געמיינט די רבנים זענען ערליך, ליטל דיד איי נאו אז זענען די גרעסטע חזירים וואס איז דא אויף די וועלט, ליידער, און במילא זעה איך אין הדבר תלוי אלא בי. איך זע אז איך מוז עס אליין נעמען אין די הענט און די סוף איך גיי מאכן יעצט, איך גיי אנדרייען מיינע פאליטיקעל קאנעקשאנס און איך גיי מאכן מען זאל מוזן אריינלייגן אין די law אז מען מוז דאס לערנען פונקט ווי אין פאבליק סקול אזוי ווי איך האב אריינגעברענגט די ווידיאוס, די ווידיאוס האב איך אריינגעברענגט ווען איך האב געטענה'ט למה נגרע פארוואס אין פאבליק סקול איז עס יא דא און ביי אונז נישט, איז געקומען אגודה מיט סאקמער קאקמער און געשריגן אז זענען האולי פיפעל, האב איך געפרעגט דעם דזשאדזש, זאג מיר וויפיל געדולד האסטו אויסצוהערן מיינע וויקטימס? זאגט ער, איי נאו וואטס גאוינג אן, ער האט גראד אינטערגעשריבן אז מען מוז אריינלייגן איבעראל ווידיאוס און די גאווערמענט באצאלט, די זעלבע וועל איך גיין יעצט טון וועגן דראגס, דער מאסטערד איז ביזי מען זאל לערנען ענגליש שפאניש, העי דעטס באלאוני, אונז דארף מיר קודם לערנען דראגס, אונז דארף מען לערנען די ביהעיוויער אוו די באדי, סעקשועל אביוז, די אלע זאכן מוז מען לערנען. נו וואו א מיידל דארף וויסן וואס א וסת איז, אלעס. און די זעלבע וואס מען לערנט אין די חדרים און אין די ישיבות העט מען מוזן יעצט לערנען אין מיידל סקול אויך, איך גיי מיך שלאגן אויף דעם, ס'האט מיך געקאסט די ווידיאוס, די מלחמה האט געקאסט זייער אסאך געלט, מען קען חתונה מאכן א קינד און א האלב פאר דעם געלט, און ס'גייט מיך קאסטן נאכאמאל די זעלבע, און וואס זאל איך טון, איך האב נישט קיין פראבלעם. עניוועי, מען מוז רעדן מיט קינדער פון דראג, פונקט ווי כ'דענק ווען איך בין יונג אין חדר, מענטשן האבן געוואלט רייכערן, רייכערן, ס'איז געווען רעבעס, ס'איז געווען מגידי שיעורים, זיי האבן גערייכערט, דער עולם האט עס געוואלט נאכטוהן האט מען מסביר געווען די קינדער ס'איז קענסער שמענסער מענסערס, דראגס איז טויט, ס'איז נישט קענסער, ס'נישט קיין ספק ס'איז טויט. עניוועי, כ'האב נאר געוואלט זאגן פארן עולם אז די איך האב ענק געזאגט אז ס'איז געווען אלעס במנוחה ברוך השם די דריי טעג שבועות, שבועות מיט שבת, וויל איך ענק זאגן אז דער אינצידענט איז נישט געשעהן שבועות און נישט שבת, ס'איז שוין געשעהן נאכדעם, ס'איז שוין עולם כמנהגו נוהג. ביז יעצט איז געווען דער שיעור פון די וואך פרשת נשא, אבער כ'האב געלאזט פון פאריגע וואך. פון פרשת במדבר און ערב שבועות, ווייל אסאך מענטשן האבן געזאגט זיי האבן עס נישט געהאט קיין צייט צו הערן ווייל עס איז געווען דריי טאג שבת זונטאג און מאנטאג וואס דעמאלטס קען מען נישט הערן די אלע זאכן. א גוטן און א לעכטיגן שבת, און מען זאל מער נישט וויסן פון קיין צרות.